און אויך די לייענער אין רוסלאנד זאלן זאלן מיינען אז דאס קומט פאר איצט, אז דאס הייסט די סיטואציע דארף זיין פון דער סטאליניסטישער צייט, דאס האט געהייסן סאוועטישער רעאליזם וואס איז זייער הויך געפרעדיגט געווארן. אני הגבר ראה עני בשבט עברתו, ווי עס זאגט זיך אין איכה. איך בין דער מענטש וואס האב געזען דעם עלנד בשבט עברתו, איך האב געזען די שטראפנדיגע רוט, איך בין געווען אין מאסקעווע קארגע דריי יאר, און האב זיך צוגעקוקט פון דער נאענט די ליידן פון די סאוועטיש אידישע שרייבער. איר קענט רעדן דאס בכלל וועגן ניט אידישע אויך, נאר איך דערצייל אייך וועגן אידישע. קודם כל, די עצם קונסט קאנצעפציע, וואס האט זיך אנגעהויבן אזוי הויך, אזוי באפליגלט, מיט א וועלט פילאסאפיע, אז די געשיכטע פון דער מענטשהייט איז א געשיכטע פון קלאסן קאמף, אז די רעדער פון דער געשיכטע באוועגן זיך פאראויס דורך געשטויסן דורך דעם כח פון קלאסן קאמף, אז דער אונטערשייד פון מענטש ביז מענטש איז ניט נאציאנאל, די פסיכיק איז אן אנדערע, נאר זיין סאציאלע אנגעהעריקייט. און אז א רב מיט א גלח וועט זיך גיכער צוזאמען רעדן, ווי א רב מיט א יידישן בעל מלאכה, מיט א יידישן פראלעטאריער. און דעריבער דארף מען בעווייזן דעם קלאסן אונטערשייד. אז דער אוקריינישער ארבעטער איז פארבונדן בלב ונפש מיטן אידישן ארבעטער, און זיי ביידע האבן איין פסיכאלאגיע, און דער פאפ און דער גלח און דער רב האבן אן אנדער פסיכאלאגיע, און ס'נישטא קיין נאציאנאלע אונטערשיידן נאר קלאסן אונטערשיידן. אט די דאזיגע גרויסע באפליגלטע טעאריע פון גרויסע ווערטער וואס מען האט זייער ליב אין רוסלאנד, וואס האט זיך געענדיגט למעשה מיט דיקטירן יעדן שרייבער בעזונדער ווי ער זאל שילדערן זיינע העלדן און נאכדעם ווי ער האט שוין אנגעשריבן זיין ווערק און ס'איז געליינט געווארן אין סאיוז סאוועטסקיך פיסאטעליי אין פארבאנד פון די שרייבער און ס'איז אפילו געלויבט געווארן און ער האט אפגעבראכט זיין ווערק אין דעם פארלאג און דארטן האט זיך אוועקגעזעצט מיט אים א רעדאקטאר און נאכדעם א צווייטער רעדאקטאר און א דריטער און מיט אים גענומען מאכן פייגעלעך אויף זיין יעדער זאץ ווי איך האב געזען אויף דעם מאנוסקריפט פון בערגעלסאן פון זיין גרעסטן און וויכטיגסטן ראמאן פענעק אז יעדער ווארט יעדער אויסדרוק איז געווען טרייף און ער דארף אים איבערמאכן ווייל ער קען אפשר האבן אן אלוזיע ער קען האבן אן אויסטייטש וואס עס זאל קלינגען נישט גענוג רעוועלוציאנער ארטעדאקסיש קאמוניסטיש.

דאָס איז בכלל אין דער קונסט אַ מעטאָד, אַ נאַיִװער, אַ פּרימיטיװער, פֿאַר קינדער־מעשׂיות. אין װעלכער ערנסטער שריפֿטשטעלער באַװײַזט דאָס זײַנע העלדן שװאַרץ, די נעגאַטיװע זײַנען שװאַרץ און די פּאָזיטיװע זײַנען װײַס.

און דא האט א גרויסע ליטעראטור קודם כל די רוסישע מיט א טראדיציע פון פון גאגאל פון דאסטאיעווסקי פון טאלסטוי און טשעכאוו געדארפט מיט אמאל זיך אריינלייגן אין א קינדער בעטעלע און נעמען שרייבן אויף אזא פרימיטיוון אופן און איך געדענק ווי א סאוועטישער שרייבער האט מיר געזאגט עס איז געקומען פון לאנדאן צו פארן א דריטראנגיקער ענגלישער שרייבער וואס איז אין רוסלאנד אריין געווארן צוליב זיין א דערציילונג פריסטלי און ער האָט געהאַט פֿאַר די סאָװעטישע שרײַבער אַ לעקציע, אָט דאָס, װאָס איך זאָג אײַך, פֿאַר װאָס באַװײַזט איר מענטשן שװאַרץ און װײַס, האָט מיר אַ סאָװעטישער שרײַבער שפּעטער געזאָגט, ער לערנט אונדז, מיר װײסן ניט דעם סוד אַזױ גוט, װי ער. האָב איך געזען, װי אַזױ די סאָװעטישע שרײַבער, די ייִדישע שרײַבער אין דעם פֿאַל, האָבן געדאַרפֿט מיטמאַכן אָט דעם דאָזיקן, אָט דעם דאָזיקן גאַנג אין דער קונסט. און באזונדערס איז טאקע געווען שווער די אידן. פריער האט מען געדארפט שילדערן דורכאויס נעגאטיוו אלע אידישע קלאסן וועלכע מען האט געקענט חושד זיין אז זיי זענען געגן די רעוואלוציע, און נאטירליך האט מען גאר באזונדערס געדארפט זידלען דעם רב, דעם ציוניסט, דעם בונדיסט, אלע אידעאלאגישע געגענער, און אויסלאכן דעם קליינבירגערל, דעם קרעמערל, די שמאטע, דעם אינטעליגענט, און אזוי ווייטער. אבער ווען ס'איז געקומען די מלחמה און רוסלאנד איז באפאלן געווארן פון דייטשלאנד און עס האט זיך געמוזט אויף מ'האט געמוזט אויפהייבן דאס רוסישע פאלק אין קאמף קעגן דעם אנפאלער איז פראקלאמירט געווארן אין רוסלאנד די לאזונג דאס איז די צווייטע פאטערלענדישע מלחמה אטעטשעסטווענאיא וואינא. די ערשטע איז געוועזן ווען נאפאלעאן איז באפאלן רוסלאנד, און איצטער איז די צווייטע, גאנץ רוסלאנד זאל ארויסטרעטן אין קאמף געגן דעם געגן דעם דייטשישן אנפאלער, דעם אומווירדיגן אנפאלער. און מיט וואס זאל מען אויפהייבן רוסלאנד? מיט די לאזונגען פון באלשעוויזם וואס זענען קאמפראמעטירט געווארן אין פארלויף פון צוואנציג יאר. האט מען דאס אריינגעלייגט אויף א שטיקל צייט אין ארכיוו, און מען האט מיטאמאל אויפגעגראבן פון די קברים אט די אלע רוסישע נאציאנאלע העלדן וועלכע זענען דורך די יארצענדליגער פון די רעוועלוציע באטראכט געווארן ווי טיראנען, ווי בלוטזויגער, ווי דינער פון די רוסישע צארן. מען האט ארויסגעגראבן סווואראוו און קוטוזאוו, און אפילו מינין און פאזשארסקי, און דעם פאגראמשטיק כמעלניצקי. און די אַדמיראַלן, װאָס האָבן זיך געשלאָגן אין אַלע שלאַכטן און מ'האָט באַװיזן דעם רוסישן מענטשן, דעם רוסישן באמת העלדישן מענטשן, זײַן גרױסן עבֿר, װי אַזױ ער האָט באַפֿרײַט אַמאָל רוסלאַנד, ניט נאָר רוסלאַנד האָט ער באַפֿרײַט פֿון נאַפּאָלעאָן, נאָר האָט געבראָכן די מאַכט פֿון פון נאפאלעאן אין גאנץ אירופע, ווי אזוי ער האט נאך אין מיט יארהונדערטער צוריק באפרייט אירופע פון די קרייצצוגלער פון די דייטשישע מאנאכן פון די דייטשישע ריטער וועלכע זיינען באפאלן רוסלאנד. דעמאלט האט האבן די אידישע שרייבער אייב איר מעגט איז שוין געווען א היתר פאר דער אידישע קולטור אז זי מעג שוין אויך, און אין דער צייט אביסעלנקע פריער האט זיך עס אנגעהויבן האט מען זיך דערמאנט די אידישע שרייבער האָט ניט זיי האָבן די גאַנצע צייט ניט פאַרגעסן, אָבער זיי איז שוין דערלויבט געוועזן צו נעמען רעדן אַנדערש וועגן דעם יידישן עבר, אַז מיר האָבן אויך געהאַט אונזערע העלדן פון די חשמונאים, בר כוכבא און בר כוכבא שפּעטער. און ווען עס איז געקומען. ווען עס איז שלום געווארן, ווען רוסלאנד האט געמאכט אן אפמאך מיט דייטשלאנד, איז מיטאמאל פארגעקומען א מערקווירדיגע ענדערונג. זינט היטלער איז געקומען צו דער מאכט און נאך פארדעם האט די גאנצע סאוועטישע ליטעראטור און נאטירליך די אידישע ביז גאר באזונדערס געשטורעמט קעגן די געפאר פאר אייראפע וואס קומט מיטן היטלעריזים, און דאס איז דאך געווען ווי מיר ווייסן אן אמת'ע ווארענונג, און כאטש די סאוועטישע שרייבער האבן נישט געזען ווי אזוי די דייטשע רציחות קומען פאר, האבן זיי מיט זייער פאנטאזיע וועגן דעם אסאך געשריבן, אבער אין דעם טאג ווען היטלער האט געמאכט אן אפמאך מיט סטאלינען איז פארשוואונדן פון דער גאנצער רוסישער ליטעראטור און אינאיינעם מיט דעם פון דער אידישער אז ס'איז דא אזא רוצח ווי היטלער און אז און אז ער טוט שלעכטס, בכלל האט מען אויפגעהערט שרייבן וועגן פאשיזם. ס'איז פארווערט געווארן. און איר זאלט וויסן זיין, ליבע פריינט, דאס האט ניט קיין שייכות צו קולטור, אבער ס'האט א שייכות צו עפעס מער, צום לעבן. ווען עס איז ווען עס איז דאס איז געוועזן בעת היטלער, ווי איך זאג, האט געמאכט דעם אפמאך מיט סטאלין אין פאר דעם אנפאל אויף פוילן. אבער נאכדעם ווי פוילן ליקווידירט געווארן ס'איז אריבער א רואיגער יאר און דייטשלאנד איז מיטאמאל באפאלן רוסלאנד. ווייסט איר דאך דעם פאקט אז הונדערטער טויזנטער אידן זענען געבליבן אויף די ערטער און זענען ניט אנטלאפן טיפער אין רוסלאנד? דאס ווייסט איר דאך אלע. ווארום עס זענען דאך אומגעקומען אין די אלע שטעט וואס דער דייטש האט פארנומען הונדערטער טויזנטער אידן. די ווילנער אידן האבן נישט באוויזן צו אנטלויפן, ווייל דער דייטש איז דארטן געוועזן אויפן צווייטן טאג. אבער די אידן טיפער אין רוסלאנד האבן געהאט וואכן לאנג צייט צו אנטלויפן, און עס זענען דאך אריבערגעפארן אין יענער צייט פערציג מיליאן מענטשן האבן איבערגעוואנדערט פון די באדראעטע געביטן טיפער אין רוסלאנד. און אין מיין צייט האבן די אידישע שרייבער און די אידישע טוער שטארק אריינגעקלערט וועגן דעם. פארוואס זענען די אידן נישט אנטלאפן? איינע פון די סיבות איז געווען דער אומצוטרוי צו דער סאוועטישער פראפאגאנדע, ווארום אז א ליגענער זאגט אפילו אן אמת, גלויבט מען דאך אים אויך נישט. די אידן האבן געגלויבט פריער אז היטלער איז א געפאר פאר אידן בעזונדערס, אבער מיטאמאל אז היטלער האט געמאכט דעם אפמאך מיט סטאלין איז פארשוואונדן די פראפאגאנדע, און מיטאמאל איז היטלער ווידער באפאלן רוסלאנד און ס'האט זיך ווידער אנגעהויבן דאס גערעד וועגן דעם אז ער גייט אויסשעכטן די אידן, האבן הונדערט הונדערטער טויזנטער אידן נישט געגלייבט אז ס'איז אמת. איך געדענק ווי נאכדעם ווי מען האט שוין די געביטן צוריק באפרייט איז פראפעסאר נוסינאוו געפארן אין בעסאראביע און אין אנדערע געביטן נאכדעם איז ער צוריק געקומען ער האט עפעס אויף א טאג געהאט פארגעסן אז ער איז אז ער איז פראפעסאר נוסינאוו אז ער דארף רעדן לויט דער ליניע און האט געהאלטן א רעפעראט אין אידיש אין דער אידישער סעקציע וואו ער האט אפן גערעדט זאגט ער די אידן זענען ניט אנטלאפן ווייל זיי האבן נישט געטרויט דאס וואס איך דערצייל אייך ווייל זיי האבן געגלייבט אז ס'איז נישט אמת אז דער דייטש מארדעט אויס די אידן. אויף מארגן האט ער צוריק געצויגן די רעיד ווייל עס איז געווען פאר אים א גרויסע געפאר. איז אין דעם טאג ווען היטלער איז באפאלן רוסלאנד און עס האט זיך געענדערט די גאנצע פאליטיק מ'האט שוין ווידער גענומען שרייבן וועגן די רציחות אנטקעגן אידן מ'האט שוין געמעגט שרייבן האבן נאטירליך די אידן די אידישע שרייבער ווען עס איז אראפגענומען געווארן פון זיי די קייט ניט נאר צו באשרייבן ווי היטלער מארדעט אידן, נאר זיי האבן שוין אויך געמעגט באזינגען, ניט נאר פאראורטיילן, די טאטע מאמע, די פארגאנגענהייט, און אט א די אלע קלאסן, אט א די אלע קרעמער, וועם די אידישע ליטעראטור האט פריער פאראורטיילט, זיי האבן מיטאמאל גענומען אידעאליזירט ווערן פון די אידישע שרייבער, און חבר ראוויטש איז דאך א בקי אין דער אידישער ליטעראטור. און אויכעט פון די סאוועט אידישע שרייבער ביזונדער פון מארקישן, גיט א קוק חבר ראוויטש ווי אנדערש איז די בעשרייבונג ניט נאר פון היטלערס אויסראטונג און פון דעם קידוש השם פון אידן אדער זיין געגנשטעלן זיך, נאר גיט א קוק ווי אנדערש עס שרייבן שוין די סאוועטישע שרייבער אין אט א דעם פעריאד וועגן די אמאליגע אידן פון פאר דער רעוועלוציע. ווי אנדערש זיי ווערן שוין פארגעשטעלט אט א די זעלבע שיכטן וועלכע זענען פריער דורך זיי אויפן באפעל פון דער פאליטביורא פאראורטיילט געווארן. אבער ווען די מלחמה האט זיך געענדיגט האט מען די אידישע שרייבער ווידער געדארפט דערלאנגען זיך א שווענק אן א זייט א דריי אויף צוריק. און ערשטנס האט מען דעמאלט געזאגט, גענוג שוין באקלאגט די קרבנות, און מ'האט גענומען באשולדיגן אידישע שרייבער אין שאוויניזים, עפעס זיי וויינען און זיי קלאגן צו שטארק, דאס איז שאוויניזים. און מ'האט איבער א נייעס פראקלאמירט פיאטיליעטקעס אין דער עקאנאמיק, און מ'האט איבער א נייעס פראקלאמירט פיאטיליעטקעס אין דער ליטעראטור, און מ'האט איבער א נייעס געזאגט די אידישע שרייבער שרייבט. מער נישט וועגן חורבן, מיט ווייל עס איז זיך איז זיך ווידער געביטן די פאליטיק, מען האט שוין געוואלט געווינען דייטשלאנד, איז דער בארימטער ערענבורג וועגן וועמען איך וועל שפעטער זאגן א פאר ווערטער, אט דער בארימטער ערענבורג וואס איז אין רוסלאנד אזוי בארימט געווארן מיט זיינע ארטיקלען קעגן דייטש, מיט זיינע געוואלדיגע האס ארטיקלען קעגן דייטש, אָט דער זעלבער ערענבורג האָט אין דעם, און ווען די רוסן זיינען אַריין אין בערלין, האָט ער אויך אָנגעשריבן אַן אַרטיקל וואָס האָט געהייסן כוואַטיט! גענוג! און ער האָט גערופן אין דעם אַרטיקל נקמה צו נעמען אָן דייטש. און אין דעם פרי מאָרגן, ווען עס איז דערשינען זיין אַרטיקל אין זוויע אין אין דעם אין אַ בערימטער רוסישער צייטונג פון דער אַרמעי, האָט אים אָנגעקלונגען דער גענעראַל סעקרעטאַר פון דער פּאָליט-ביוראָ אַז, טאָוואַרישטש ערענבורג, איר האָט נאָך קיינמאָל אַזאַ אַרטיקל ניט געשריבן. אזא וואונדערבארן ארטיקל, אלעקסאנדראוו האט ער געהייסן. אבער אין דעם טאג ווען ס'איז ערשינען דער ארטיקל פון ערענבורג, איז שוין אין קרעמל צייטיג געוועזן די פאליטיק אז מ'דארף זיך נעמען איבערבעטן מיטן דייטש, ווייל עס איז, און דאס איז א קלוגע פאליטיק. זיי זענען ווייטזיכטיגע פאליטיקער, ווארום איז זיי ווילן געווינען, זיי האבן געוואלט געווינען גאנץ דייטשלאנד, און דורך האלטן אין איין שרייבן ארטיקלען וועגן דעם אז מען זאל אויסמארדן, מען זאל נקמה נעמען אין דייטשלאנד, דורך דעם קען מען נישט געווינען, און אויף א וואונק און אויף א באפעל פון דעם זעלבן קרעמל האט אלעקסאנדראוו אנגעשריבן אן ארטיקל געגן ערענבורג, אט דער וואס האט אים אינדערפרי געלויבט. און אויף מארגן האט זיך ערענבורג אויפגעכאפט האט ער געליינט אן ארטיקל געגן אים, וואס האט דאכט זיך מיר געהייסן כוואטיט, גענוג ערענבורג, געשריבן פון אלעקסאנדראוון. דעמאלט האט שוין נאטירליך די אידישע ליטעראטור מער ניט געטארט שרייבן וועגן די קרבנות וועגן פאשיזם אין אזא טאן ווי זי האט געשריבן פריער. זי האט שוין ניט געטארט באשולדיגן אלע דייטשן, נאר זי האט שוין געמוזט מאכן אונטערשיידן, איך געדענק ווי פרץ מארקיש האט מיט מיר וועגן דעם גערעדט.

און זיי האבן געגלייבט אין דעם, איז אונטערגעקומען די מלחמה, און די דאזיגע סאוועטישע מענטשן אין אוקריינע און אין ווייסרוסלאנד האבן וואו מער און וואו ווייניגער געהאלפן אויסמארדן די אידן. ווי איר ווייסט זייער גוט, אין אוקריינע און אין ווייסרוסלאנד האט די דארטיגע באפעלקערונג געהאלפן אויסמארדן די אידן ביז. עס איז זיך געקומען מ'האט ארויסגעטריבן דעם דייטש, סאוועטן זענען צוריקגעקומען, און מען האט די אידישע שרייבער ווידער געזאגט אז זיי זאלן שרייבן וועגן בראטסטווא נאראדאוו. אבער די אידישע שרייבער טאג איין טאג אויס פלעגן דאך קומען אין מאסקווע נאך געראטעוועטע אידן וואס האבן דערציילט פאר די אידישע שרייבער ווי אזוי די אוקריינער און אפילו ווייסרוסן האבן געהאלפן אומברענגען אידן. אבער די סאוועטישע אידישע שרייבער, מארקיש אין זיין געוואלדיגער פאעמע מלחמה, בערגעלסאן אין זיין באנד ערציילונגען האבן מיט אסאך אינערליכע קאמפליקאציעס אנגענומען דעם דאזיגן גזר, באשריבן שלעכטע דייטשן, נישט צו ניט אלע דייטשן, און באשריבן ווי אזוי עס לעבן גוט אידן מיט אוקריינער און מיט ווייסרוסן. די ליקווידאציע פון דער אידישער קולטור האט זיך אנגעהויבן, ווי איר ווייסט, פון דעם שוידערליכן מארד איבער מיכאעלסן, איך בין שוין דעמאלט געווען אין אמעריקע. אבער דער פאקט איז בארימט צווישן אלעמען, און אפילו אין דער טראדיציע פון סטאליניסטישע מארדן איז אזוינס נאך נישט פארגעקומען. פריער האט מיכאעלס געהייסן ביי סטאלינ'ן סאלאמאן מודרי, דער קלוגער סאלאמאן, דאס הייסט שלמה החכם. אבער דעמאלט ווען ס'האט זיך געביטן די פאליטיק, דאס איז שוין אין נײַנצן אַכט און פֿערציק, ווען כ'בין שוין געווען ווי איך זאג אין אמעריקע, האט מען דעם סאלאמאן מודרי ארויסגערופן אויף א זיצונג פון קונסט קאמיטעט אין מינסק, און ער איז געווען א מיטגליד פון דעם אלרוסישן קונסט קאמיטעט, ער זאל פארן אין מינסק אויף א זיצונג. אינמיטן דער זיצונג האָט מען אים געזאָגט, אַז עפּעס עמיצער וואַרט אויף אים אין דרויסן, און ער איז אַרויס אין דרויסן, און ס'איז אים איבערגעפֿאָרן אַ גרוזאָוויק, אַ טראָק, אַזוי איבערגעפֿאָרן, אַז מ'האָט אים שפּעטער נישט דערקענט. דאָס איז געוועזן אויפֿן דירעקטן באַפֿעל פֿון סטאַלינען. און דערמיט האָט זיך אָנגעהויבן די ליקווידאַציע פֿון דער ייִדישער קולטור. ווי איך זאָג אײַך, בין איך שוין דעמאָלט אין רוסלאַנד ניט געווען. איך דערצייל אײַך אָבער מײַנע דערפֿאַרונגען, וואָס איך האָב געהאַט אין רוסלאַנד, ווען כ'בין דארטן געווען דאס הייסט מיינע ערפארונגען מיט די סאוועטישע שרייבער. כ'האב חדשים לאנג געוואינט ביי בערגלסאנען, דעמאלט ווען כ'בין געקומען אין מאסקווע אין נײַנצן דרײַ און פֿערציק, און א פאר חדשים איידער כ'בין אוועקגעפארן פון מאסקווע אין נײַנצן זעקס און פֿערציק, און דארטן האב איך געזען, צוגעקוקט זיך ווי א מענטש פון דער נאנט, זיינע אינערליכע קראמפן זיינע מאטערנישן. בערגעלסאן איז געווען א גרויסער מכניס אורח, בעזונדערס פאר אונז אידישע שרייבער פליטים פון פוילן. אין די חדשים ווען איך האב ביי אים געוואוינט, פלעגט ער צו מיר קלאפן אין צימערל, חיים, איר שלאָפֿט? און ער פֿלעגט אַרײַנגיין אין האַלבער נאַכט אין זײַן שטוב-קאַפּאָט און זיך אַראָפּזעצן אויפֿן מײַן געלעגער. ווער עס האָט פֿון אײַך אַ מאָל געזען בערגעלסאָן ווייסט, ער האָט געהאַט אַ פּאָר גרויסע ברוינע אויגן, אַ פּאָר אויגן פֿון אַ טיגער, ער האָט ממש מיטן קוק אויפֿגעגעסן אַ מענטשן. אין א פאסט, א אונטערשטע ליפ א דיקע און א שווערע וואס איז אים שטענדיג ארונטערגעהאנגען, פלעגט ער אריינקומען צו מיר ביינאכט מיט א צעכראסטעטן קאפאוט, מיט אפאר רויט אנגעצונדענע אויגן,

בערגעלסאן איז געווען א בארימטער שרייבער פאר דער ערשטער וועלט מלחמה. נאך דער רעוואלוציע איז ער אוועק ווי איר ווייסט פון רוסלאנד און האט געלעבט אפילו אפאר יאר אין אמעריקע, אביסל צייט אין אמעריקע, איך ווייס נישט גענוי ווי לאנג, און דאן איז ער צוריק געפארן איבער בערלין קיין רוסלאנד. פלעגט ער צו מיר זאגן, באווייזן מיר, זעסט חיים, כ'האב זייער גוט געטון וואס כ'בין אוועקגעפארן פון אמעריקע און פון אייראפע צוריק אין רוסלאנד. און אין זיינע שמועסן מיט מיר האט ער זיך שטענדיג מיר באמיט צו דערווייזן אז בעת די געזעצן גייען ארויס פון קרעמל

פאר די יארן וואס איך האב געלעבט אין רוסלאנד, און איך האב געהערט זינגען די לויב געזאנגען צו דעם דעם צו דעם באלעבאס פון קרעמל ווי זיי האבן אים גערופן צו דעם כאזיאין, האב איך קיינמאל נישט געגלויבט קיין איין מינוט אז זיי ווייסן ניט וואס די גרויזאמע רציחות וואס ער האט אפגעטאן. דאס וואס כרושטשאוו האט דערציילט שפעטער האבן זיי געוואוסט פריער, ער איין כרושטשאוו האט דאס געוואוסט און אלע צוויי הונדערט מיליאן מענטשן אין רוסלאנד האבן דאס נישט געוואוסט, אלע זענען דאס בהמות בעת אין זעקס זיבן אַכט און דרײַסיק טן יאר. האט מען אין יעדע דריטע הויז צוגענומען א מענטשן אן אומשולדיגן, און עס זענען געזעסן פון פֿופֿצן ביז דרײַסיק מיליאן מענטשן אין די פארשיקונגס לאגערן, און אלע האבן געוואוסט אז דאס איז געווען סטאלינ'ס קאמף געגן טראצקיזם, האבן די מאסן נישט געוואוסט ווער ער איז. און ווען איך פלע. אבער איך האב באמערקט אז אין רוסלאנד קריטקירט מען אמאל אסאך מאל די נאטשאלסטווע אבער קיינמאל ניט דעם רעזשים, דעם אדער יענעם נאטשאלניק, דאס יע, אבער ניט דעם קאמוניסטישן סיסטעם, און אוואדע נישט דעם באלעבאס פון קרעמל. וואס ער איז איך בין נישט געווען קיין חכם, פון דעם האב איך איר געוואוסט אז זיי ווייסן אלע, אויב איך ווייס אז ער איז ערגער נאך פון א נעראן. און פון איוואן גראזני און פון הורדוס אונזער היימישער טיראן אין דער געשיכטע, ווייסן עס ניט די רוסישע מענטשן וואס האבן אזויפיל פון אים דירעקט געליטן, אבער אים האבן זיי קיינמאל וועגן אים נישט גערעדט קיין שלעכט ווארט. ס'איז געווען א מערקווירדיגע דערשיינונג, איך האב געזען שיכורים פון ווילנע ביז צו די גרעניצן פון אינדיע. אויף דעם גאנצן וועג וואס איך האב געוואנדערט, און איר ווייסט דאך ווי רוסן טרינקען, און איר ווייסט דאך ווי צעוואלגערט זיי זענען ווען זיי טרינקען, וואסערע סקאנדאלן זיי מאכן, באזונדערס אז ס'איז געווען אין מלחמה יארן, און עס זענען געוועזן צענדליגער און הונדערטער טויזנטער אינוואלידן אן הענט און אן פיס, און ווי זיי האבן געשיכורט און ווי זיי האבן סקאנדאלעוועט איז פשוט נישט צו באשרייבן. אבער ווי שיכור די דאזיגע מענטשן זענען געווען האבן זיי קיינמאל נישט דערמאנט דעם נאמען פון סטאלינען. און כ'האב קיינמאל נישט געהערט אז זיי זאלן גרינטליך זידלען דעם רעזשים. יענעם נאטשאלניק, יענעם קאמיסאריאט, דעם, יענעם, סקאנדאל מאכן מיט די קולעס, אבער ניט דעם רעזשים. אי בעת בערגעלסאן פלעגט צו מיר רעדן וועגן דעם. ס'הייסט נאטירליך עס זענען געווען. אז איך זאג איך האב קיינמאל ניט געהערט מיינט דאך ניט אז איך בין געווען אויף דער גאנצער ברייט און לענג פון רוסלאנד אזעלכע וואס האבן נישט געזידלט. עס זענען דאך געזעסן א סך מענטשן אין די לאגערן וועלכע מען האט זיי געזאגט פאר רעדן פאר א גרויס מויל פאר שיכור. נאטירליך אז עס זענען געווען. אבער איך רעד דאך ווי א מאסן ערשיינונג. איך האב דאך געזען אין די הונדערטער טויזנטער שיכורים און כ'האב אליין געטרונקען מיט גענוג רוסישע אינטעליגענטן און אז מ'טרינקט, איר ווייסט דאך רוסקאיא דושא, א נשמה רעדט, די רוסן רעדן, ווי קונציג זיי זענען געוועזן ביים אריבערהיפן די טעמע, פלעג איך שטענדיג אריינקלערן אין דעם וואס בערגעלסאן לויבט אים אט דעם דאזיגן רוצח. און איך האב נאך אלץ נישט געקענט און עד היום ווייס איך נישט וואס דאס איז געווען, איך זאל קענען זאגן גרינטליך, ליבע פריינט, כ'וויל אייך נישט פייניגן נאר איך וויל אייך נאך זאגן איין זאץ, איר ווייסט אז ס'איז דא א מענטש זאגט א ליגן אייך, דאס איז נישט אזוי שווער, ס'איז דא א ליגן וואס א מענטש זאגט זיך אליין. ער רעדט צו אייך און וויל זיך איינרעדן. איך וועל ניט זאגן אז בערגעלסאן און די אנדערע שרייבער, איך רעד איצטער וועגן בערגעלסאן, האט לחלוטין נישט געגלייבט אין דעם וואס ער האט צו מיר גערעדט און האט געשריבן, אבער איך זאג ער האט זיך איינגערעדט. ער האט גערעדט צו מיר אין די נעכט ווייל ער האט פאר זיך גערעדט הויך אויפן קול, ער האט געוואלט זיין א פרומער קאמוניסט, און איך וויל אייך זאגן אז ער האט זייער שטארק געליטן פערזענליך, אים האט מען נישט מוחל געווען, אין רוסלאנד איז א אויסצייכענונג, א ארדן, געווען א גרויסע זאך, דאס איז נישט געווען נאר א אנערקענונג, דאס האט געמיינט אויכעט מאטעריעל. דאס האט געמיינט א גוטע דירה, דאס האט געמיינט א גרויסער פאיאק, דאס האט געמיינט אן אנזען אין שרייבער פאראיין, דאס האט געמיינט ארויסגעבן ביכער, דאס האט געמיינט אלץ וואס א אן ארדן איז העכער, איז אלץ א העכערע פאזיציע, פאראן א קליינער ארדן, א מיטעלער, און ס'איז פאראן א לענין ארדן, וואס מארקיש האט געהאט דעם העכסטן, בערגעלסאן, דער גרעסטער אידישער שרייבער, האט גארנישט געהאט. ס'איז אים נאכגעגאנגען א חטא. פארוואס ער איז אוועקגעפארן אין די צייטן פון דער רעוועלוציע אין אויסלאנד, פלעגט ער צו מיר טענה'נען, אלע זענען דאך אוועקגעפארן, מארקיש און קוויטקא אויך, אבער שמייסן שמייסט מען מיך. ער האט געוואוסט פון דעם אז אין אויסלאנד זידלט מען די סאוועטיש-אידישע שרייבער וואס זענען צוריקגעפארן פון אויסלאנד אין רוסלאנד, איז פלעגט ער מיר זאגן, מארקיש איז דאך צוריקגעפארן און קוויטקא אויך, אבער זידלען זידלט מען מיך. געזינדיגט האבן אלע פלעגט ער מיר זאגן, אבער שמייסן שמייסט מען מיך. א שטיקל צייט, אין די צייט ווען איך בין דארטן געווען, איז ארומענגאנגען צווישן די סאוועטישע אידישע שרייבער און די טוער א וואונדערליכער חלום. אז אזוי אז אט אט אט גאר אין גיכן, דאס איז געוועזן נאך איידער די מלחמה האט זיך געענדיגט, אז אט אט אט גאר אין גיכן, ווי די מלחמה וועט זיך ענדיגן, און מען האט דאך שוין געוואוסט אז די מלחמה ענדיגט זיך און דער דייטש האט פארשפילט, וועט מען די אידן אפגעבן דעם האלב אינזל קרים, ווייל עה דארטן האבן געלעבט די טאטערן, און זיי האבן פארראטן רוסלאנד צו דעם דייטש. זיי האבן זיך נישט געשטעלט געגן. אין אסטראכאן האבן געלעבט אנדערע טאטערן, אין קרים אנדערע, צוויי באזונדערע אויטאנאמע געגנטן. איז ווען עס די רוסן זענען צוריק געקומען קיין קרים האבן זיי גענומען אלע טאטערן אט אזוי ווי איך הייב אויף דאס, פון דעם גענעראל סעקרעטאר ביז א קאץ וואס האט זיך ארום געדרייט אין גאס און ארויסגעשיקט. און זיי זענען פארלארן געגאנגען ערגעץ אין די סטעפעס פון רוסלאנד גייט זוכט זיי, און קרים איז געווארן פוסט האבן אידן געזאגט, און עס האט ערגעץ פון וואו ערגעץ וואו געמוזט שטאמען דאס אז נאך די מלחמה וועט מען אונז אפגעבן קרים צוליב אסאך טעמים וואס איך האב נישט קיין צייט זיך אויף דעם אויסצורעכענען, און די טעמים האבן זייער, ס'איז געווען א גרויסע לאגישע ארגומענטאציע ביי דעם. א באמת לאגישע ארגומענטאציע פארוואס די אידן האבן אזוי געקענט האפן. דעמאלט איז געקומען מיכאעלס צו בערגעלסאנען אין שטוב און האט ביי אים באשטעלט א פיעסע פאר זיין טיאטער, א נאציאנאלע פיעסע. דארטן זאל זיך נישט רעדן וועגן רוסלאנד און קרים, דאס זאל זיין א פיעסע פון דער אידישער געשיכטע, אבער דאס זאל זיין אנאלאגיש צו דער איצטיקער לאגע אין רוסלאנד. און בערגעלסאן האט דעמאלט געשריבן, ווען איך האב עהם געקענט זיין דראמאטישע פאעמע פרינץ ראובני, דוד ראובני, א מעשה פון זעכצעטן יארהונדערט, פון אנהייב זעכצעטן יארהונדערט האט מען ארויסגעטריבן די אידן פון שפאניע, און עס האט זיך אין איטאליע באוויזן א אידישער פרינץ וואס האט געזאגט אז ער איז א ברודער פון דעם אידישן קעניג אין די אראבישע מדבריות און ער איז געקומען באפרייען די אידן און העלפן די קאטאליקן אין דער מלחמה קעגן דעם איסלאם, דאס איז א בארימטע היסטארישע פאקט. פֿון דעם דאָזיקן פּרינץ, פֿון דעם דאָזיקן, פֿון דעם דאָזיקן, װי אַ סך מײנען פֿאַנטאַזיאָר, און װי אַנדערע האַלטן אים פֿאַר אַ שאַרלאַטאַן, און אַנדערע זאָגן אַף אים, אַז ער איז אַ מיסטיקער אין דער ייִדישער געשיכטע. און דער דאָזיקער פּרינץ ראובֿני האָט געענדיקט מיט דעם, װאָס קאַרל דער פֿינפֿטער האָט אים פֿאַרשלאָסן אין קײטן און ער איז געשטאָרבן אין אַן אײַזערנער שטײַג. האט בערגעלסאן געשריבן א פיעסע וועגן פרינץ ראובני, און איך האב נאך בעת ער האט געשריבן דעם אקט, דעם ערשטן אקט, געוואוסט מיט וואס עס דארף זיך ענדיגן דער לעצטער אקט, אז בעת מען וועט פרינץ ראובני שמידן אין קייטן, און מען וועט אים פירן אין שטייג, אינאיינעם מיט פרינץ ראובני איז געווען שלמה מולכו, שלמה מולכו פארברענט געווארן, אים האט קארל דער פינפטער איינגעזעצט אין א שטייג וועט פרינץ ראובני זאגן אז אידן קענען מער נישט זיין א וואנדערפאלק, זיי דארפן האבן א אייגענע היים, און ווען ער וועט עס אראפרעדן פון מיכאעלס'ס טעאטער פון די פון די בינע פון דער בינע וועט ער דאך באקומען דעם גרויסן אפלאז פון דעם גרויסן עולם, און ס'איז דאך געקומען אין אידישן טעאטער א גרויסער עולם, טאקע פון רוסישע פון אידישע מענטשן וואס האבן זיך געשלאגן אויף די רוסישע פראנטן, און מוטיגע מענטשן וועט דאס זיין, וועט דאס ברענגען צו אן אויפשוואונג פון דעם נאציאנאלן געפיל, מען וועט שוין פארשטיין אז דאס מיינט מען ניט ראובני'ן פון זעכצעטן יארהונדערט, נאר מען מיינט די מלחמה מיטן דייטש און קרים. פלעגט בערגעלסאן בייטאג שרייבן, אין די נעכט מיט מיר שמועסן. ווייסט חיים, וואס אונזער אומגליק איז? ער איז דאך געווען פון די בעגייסטערטע טוער פאר ביראבידזשאן אמאל, און ער האט אנגעשריבן א בוך ביראבידזשאן, אבער פון ביראבידזשאן איז גארנישט געווארן, דאס איז א באזונדער שמועס פארוואס, איצטער איז געווען א חלום קרים, און ער האט געשריבן פרינץ ראובני, וואס האט געדארפט זיין אן אנאלאגיע אויף קרים, פלעגט ער מיט מיר רעדן אין די נעכט, מיט רויט אנגעצונדענע אויגן, מיט אזא שווערע אראפגעהאנגענע גאמבע, איר ווייסט חיים וואס עס איז אונזער אומגליק אין רוסלאנד?

און די טורקמענער זענען אנגעזעענער פאר אונז, אין די מלחמה יארן האבן מיר דאך אלע געלעבט אין צענטראל אזיע, און מיר האבן געזען אז כאטש זיי האבן אין זייער געשיכטע געהאט א גרויסע פאעטישע קולטור און פארגאנגענהייט, אט די אזיאטישע פעלקער א קאלאסאלע קולטור און פארגאנגענהייט, זענען זיי אין אונזער צייט געווען אויף א גאנץ נידעריגן קולטור ניווא, אבער מיר האבן געוואוסט זייער אנזען לגבי אידן אין דער סאוועטישן סיסטעם.

און אז מיר וועלן געבן קארטן וועלן מיר אויך זיין חשוב, זאגט דער קלאפנער, חיים! כלאפאק! כלאפאק חיים! אבער פון דעם חלום איז גארנישט געווארן. מען האט ווי די מלחמה האט זיך געענדיגט האט מען זיי א זאג געטאן פון דער הויך אז זיי זאלן זיך ארויסשלאגן פון קאפ דער משוגעת מיט א אידישע מלוכה אין קרים, און דאס האט זיך גלייך אויסגעווירקט פון דער פאליטיק אין דער ליטעראטור, בערגעלסאן האט שוין נישט געקענט די פיעסע ענדיגן. און דאס איז געווען אן אומגעהייער איבערלעבונג וואס איך האב בייגעוועזן, ווי אזוי בערגעלסאן האט געזוכט אן אנדער סוף פאר דער שוין צוויי דריטל אנגעשריבענע פיעסע. איר ווייסט דאך מיינע ליבע פריינט וואס טשעכאוו האט אמאל געזאגט, ווען א ווען עס עפענט זיך א די בינע פון טעאטער און אויף דער וואנט הענגט א ביקס אין ערשטן אקט, מוז זי אויסשיסן אין פערטן, און אויב זי שיסט ניט אויס אין פערטן, טאָר זי ניט הענגען אין ערשטן אַקט אויף דער בינע. וואָס? ער האָט דאָך אויפגעבויט אַ פּיעסע, און זי איז שוין געווען צוויי דריטל אָנגעשריבן, האָט ער שוין פּרובירט אין טעאַטער, און ער האָט געדאַרפט אָנשרייבן דעם סוף, וואָס ער האָט געהאַט, ווי עס דאַרף האָבן אַ דראַמאַטורג, אַ שרייבער, איידער ער שרייבט נאָך אָן די ערשטע שורה, אַ ליד, ווי מיר ווייסן דעם סוד,

געדענק איך די נעכט וואס ער פלעגט מאטערן זיך, און איך געדענק די אומגעהייערע קאנצעפציע וואס ער האט אויפגעשטעלט כדי צו איבעראנדערשן דעם גאנג פון דער פיעסע, אבער דאס איז איצטער נישט וויכטיג. די פיעסע ראובני איז אפגעפאלן, דער חלום פון קרים איז אפגעפאלן, ראובני דעמאלט האט שוין בערגעלסאן ניט אויסגעהאלטן, און איך געדענק כ'בין איינמאל געוועזן אויף א אָוונט אויף אין אַ פֿאָרשטעלונג פֿון שרײַבער-פֿאַרבאַנד אין מאָסקווע, און ס'איז געווען אַ גרויסע געדיכטעניש, און מ'האָט זיך ניט געהאַט וווּ צו זעצן. ס'איז ניט געווען וווּ צו שטיין. מיט אַ מאָל שלעפּט מיר איינער בײַ האַנט. איך קער זיך אום. בערגעלסאָן זיצט אונטער מיר אויף אַ שטול. ער האט געמאכט א האלבן ארט, א האלבן שטול, ער האט געזאגט, זיך אראפגעזעצט, און זיינע גרויסע די די געוואלדיג ברוינע פרעסערישע טיגערישע אויגן זענען געווען פארצויגן מיט א נעפל, און דעמאלט געדענק איך האט ער צו מיר א קרעכץ געטאן, אוי חיים מיר איז שלעכט, מיר איז זייער שלעכט. איך געדענק ווי ער האט דעמאלט איינמאל פאר מיר אנטוויקלט די טעאריע אז ער וועט שרייבן א היסטארישן ראמאן רבי עקיבא, ווייל ער האט געוואלט אנטלויפן פון זיין צייט. אבער ווער עס קען בערגעלסאנס שרייבן דער ווייס אז בערגעלסאן האט נישט געהאט קיין היסטארישן קיין פאטאס פאר א היסטארישן ראמאן פון א רבי עקיבא בכלל פאר בערגעלסאן האט נישט געהאט קיין פאטאס. ער איז געווען א גרויסער, דער גרעסטער מייסטער פון סטיל און אפשר דער גרעסטער אידישער סאטיריקער. ער איז געוועזן דער פארלייקענער, דער קריטיקער פון די עקזיסטירנדיגע קלאסן. און א מעשה בתוך מעשה וועל איך אייך דערציילן, ווען איך בין אוועקגעפארן, צו דעם קום איך א מינוט שפעטער, האט ער מיר א זאג געטאן, איך ווייס חיים פארוואס איר ווילט אוועקפארן, ווייל איר ווילט אויסטון דעם מענטשן נאקעט. און ביי אונז קען מען ניט אויסטון דעם מענטשן נאקעט. איך האב נאר דעמאלט געשריבן לידער, נישט קיין פראזע. אין פראזע מוז מען קענען אויסטון דעם מענטשן נאקעט. אין לידער קען מען אים שטענדיג זען א באפליגלטן, רעדן מיט פאטאס, האב איך אים געענטפערט, בערגעלסאן. מילא איר, זאג איך, וואלט געקענט דא זיצן און שרייבן פאטעטישע לידער, אבער איר דער סאטיריקער פון נאך אלעמען און פון ארום וואקזאל, איר מוזט דאך אויסטון דעם מענטשן נאקעט. זאָגט ער צו מיר, מ'זעט חיים, איר זײַט נאָך אַ יונגערמאַנטשיק. ווען איר וועט עלטער ווערן, וועט איר זען, אַז ס'איז דאָ אַ מאָל אַ גרויסע אידעע, פֿאַר וועלכע עס לוינט צו פֿאַרשווײַגן קלייניקייטן. בערגעלסאָן האָט זיך זייער געמאַטערט, און איך האָב געהערט אין די נעכט, ווי ער קרעכצט. ווי ער קען נישט נעמען דעם נייעם ווי ער קען נישט נעמען דעם נייעם גאנג פון באווייזן די בראטסטווא נאראדאוו, די ברידערליכקייט פון די סאוועטישע פעלקער, ווייל ער, בערגעלסאן, צו אים פלעגן קומען אידן פון אוקריינע און דערציילן וואס האט זיך געטאן אין קיעוו בעת מ'האט געטריבן די זיבעציג טויזנט אידן צו באבי יאר. אבער סוף כל סוף האט ער אנגענומען און ער איז געגאנגען און זיך ווידער ער האט זיך אפגעזאגט פון רבי עקיבא, ער האט געוואוסט אז ס'איז ניט פאר זיין טעמפראמענט. און פרינץ ראובני האט מען אוועקגעשיקט דא אין איקוף און דא איז דאס ארויסגעגאנגען. און אין מאסקווע איז ניט נאר וואס עס איז נישט געשפילט געווארן ס'איז נישט ארויס. אזוי דאכט זיך מיר. האט ער געשריבן א דערציילונג צו באווייזן ווי אזוי עס לעבן גוט אידן מיט ניט אידן, און מיט דעם כדי אייך צו כאראקטעריזירן די גרויסקייט פון דעם שרייבער בערגעלסאן, וועל איך אייך איבערגעבן בקיצור דעם אינהאלט פון איין דערציילונג זיינער וואס ער אליין האט מיר פארגעלייענט. ער האט געוואלט זיך נישט אפזאגן פון אידן און געדארפט באווייזן ווי גוט אידן לעבן מיט ניט אידן, האט ער אנגעשריבן א דערציילונג פון צוויי אידישע ברידער, איינער א אינזשעניר און איינער א דאקטער. ביידע האבן יארצייט נאכן טאטן. אמאל וואלט ער ניט געדענקט וועגן דעם אז א דאקטער מיט א אינזשעניר צוויי ברידער האבן יארצייט נאך א טאטן. אבער נאכדעם וואס איז געשען האט ער געדענקט אז ביידע האבן יארצייט נאכן טאטן. דער דאקטער וויל אנצינדן יארצייט נאך זיין טאטן און דער אינזשעניער וויל אנצינדן יארצייט נאך זיין טאטן. וואס טוט דער דאקטער? ער היילט א רוסישן פויער וואס איז בלינד געווארן אין דער מלחמה. און אין דעם טאג ווען ער דארף אנצינדן יארצייט נאכן טאטן נעמט ער אראפ פון דעם פויער די בינדע פון די אויגן און דער פּױער דערזעט ליכט, און דאָס ליכט אין די אױגן פֿון פּױער איז דער יאָרצײַט-ליכט נאָכן טאַטן. און דער ברודער זײַנער, דער אינזשינער, בױט ערגעץ װײַט אין סיביר אַ עלעקטריפֿיצירטע שטאָט, און ער מאַרקירט אױס, אַז אין דעם טאָג ווען עס איז יארצייט נאכן טאטן זאל מען מאכן עלעקטרע און עס ווערט ליכטיג אין דעם ווייטן פארשנייטן סיבירער דארף וואס האט קיינמאל קיין עלעקטרע נישט געזען און דאס איז דאס יארצייט נאך זיין טאטן. ס'איז א גרויסע מייסטערהאפטע דערציילונג און א גרויסער איינפאל נישט קיין ביליגער און ס'איז א מענטשליכער הומאניסטישער ווי צוויי ווי צוויי אידן ראטעווען א פויער און צינדן אן ליכט אין א שטאט, נאר איין זאך איז דא דא, אבער וועגן די פויערים וואס האבן אויסגעלאשן אידישע לעבנס האט בערגעלסאן שוין ניט געטארט שרייבן אין די דערציילונגען אדער אין אנדערע ווען איך בין א און ער האט דאס געוואוסט און אין די נעכט פלעגט ער קלאפן צו מיר און זאגן חיים! ער איז שוין געווען צוריק יום-טוב'דיג, ער האט זיך שוין געווען ארומגעראזירט, חיים! מ'דארף אסאך איבערקומען, אבער פאר'ן סאציאליזם לוינט. פאר'ן סאציאליזם לוינט אלץ. ווען איך בין אוועקגעפארן, איז דאס פאר אים געווען א גרויסע איבערראשונג, ער האט זייער. געווען אנטוישט אין מיר, און זייער לאנג גערעדט, און פלעגט מיר נביאות זאגן, געדענקט חיים, איר וועט זיך אויסוויינען א דריט אויג צוליב דעם וואס איר פארט אוועק פון רוסלאנד. אין דעם טאג ווען איך האב זיך שוין מיט עם געזעגנט און איך האב זיך צוגעבויגן צו אים און אים א קוש געטאן האט ער נאך אלץ גערעדט צו מיר חיים, ווייל דער אמת איז ער האט מיר פשוט זייער ליב געהאט. און צילע לוואָוונע זײַן װײַב האָט אים געזאָגט דאַדושאַ, דוד, גענוג שױן! הער שױן אױף צו רעדן, ער פֿאָרט דאָך שױן! אָבער, געדענקט, חײם, מיר זעען זיך אױסװען אַ דריטאָל, ליבער פֿרײַנט! פארשטייט איר דאך אז וועגן די אנדערע שרייבער וועל איך שוין נישט מאריך זיין, כ'וועל נאר זאגן אפאר קורצע ווערטער וועגן אייניקע פון זיי. פרץ מארקיש, איינער פון די גרעסטע פאעטן ביים אידישן פאלק. ס'איז געווען אויך א מאן. וואס מען האט אים ווער עס האט אים געזען איין מאל האט אים קיינמאל נישט געקענט פארגעסן. דער שענסטער מאן אונטער דער זון. אן אפאלא, א לעבעדיגער. איך האב זיך באקאנט מיט זיינע ווערק אין רוסלאנד ווען כ'בין געווען אין צענטראל אזיע. און מיר איז געווען זייער געפעלן זיין טאלאנט און זייער ניט געפעלן דעם אופן ווי ער באשרייבט אין ברידער און אין אנשל זעלאזניק די אידן. ווען איך בין געקומען קיין מאסקווע און איך האב זיך מיט אים באפריינדעט האב איך געמוזט אלץ פארגעסן און אים ליב קריגן פאר זיין גוואלדיקער שיינקייט. פאר זיין געוואלדיגן פאעטישן טאלאנט, פאר זיין געוואלדיגער פלייסיגקייט פון זיצן און שרייבן, און אויך פאר זיין גוטפריינטשאפט וואס ער האט מיך ארויסגעוויזן. מיר האבן אסאך געשמועסט און אסאך פארבראכט. מיר פלעגן גיין שפאצירן און פלעגן זיך האלטן ביים האנט. און איך פלעג זיך שטענדיג וואונדערן, איך געדענק מיר זענען געגאנגען אין א שנייאיגער נאכט אויף טווערסקוי בולוואר, און עס איז געווען א שניי האט גע א זאווערוכע האט געדרייט, און אלע מיידלעך האבן זיך אפגעשטעלט קוקן אויף אים. פלעג איך זאגן, זאג איך צו אים, פרץ דאווידאוויטש, גיט מיר צו פארשטיין, ווי אזוי זעהן זיי אין דער פינסטער? ער האט דעמאלט געשריבן זיין פאעמע מלחמה. מיר פארנעמען זיך ניט מיט ליטערארישע אפשאצונגען פון די ווערק. דאס איז א בוך וואס איז ארויסגעגאנגען נאך ווען ער האט געלעבט און ס'איז איבערגעדרוקט געווארן ניט לאנג אין אמעריקע. דאס איז א פאעמע וואס אין איר צאל שורות איז זי אזוי גרויס מסתמא ווי האמער'ס איליאדע, אודיסעיא און די געטליכע קאמעדיע און פאן טאדעוש נאך אפאר פאעמען, צוואנציג טויזנט שורות א פאעמע. געדענק איך ער פלעגט מיר לייענען קאפיטלען, אסאך איז מיר געפעלן אסאך ניט, און אסאך איז מיר נישט געפעלן נישט נאר פון קינסטלערישן שטאנדפונקט, נאר פון דעם אידעלאגישן. און איך פלעג מיט אים פארפירן מלחמות, מיר פלעגן זיך זייער קריגן, און כ'האב זייער ליב געהאט צו קוקן ווי ער קאכט זיך, ווייל ער איז נאך דעמאלט געווען טאפלט שיין, די קאפ האט אים עפעס אנגענומען גרויען, און ער פלעגט זיך אוועק שטעלן פאר מיר איינער אליין ווי פאר דריי טויזנט מענטשן און ארבעטן מיט די הענט און מיר אויפקלערן, און איך פלעג אים זאגן דאס זענען אלץ תירוצים, דאס איז ווער דאס איר גייט אויף דער אידעאלאגיש אויף דער ליניע, און ער פלעגט צו מיר שרייען חיים איך בין פריי! חיים איך בין פרייער ווי איר! איך בין פריי! און איך האב ניט פארשטאנען, כ'האב ניט געקענט זאגן אז ער טראכט עס ניט, ער האט זיך פאר מיר ניט געדארפט פארשטעלן, יעדנפאלס שרייען דעם היפך, איך האב געטענה'ט אז ער טראכט עס, ער פילט אזוי. איך וויל זיך נישט אריינלאזן אין א פסיכאלאגישע שטודיום ווי איך פארשטיי מארקישעס שרייען צו זיך איך בין פריי. אויף בערגעלסאן האב איך יא געזאגט אז ער האט זיך אליין איינגערעדט. אויף מארקיש'ן קען איך נישט זאגן. איך האב אן אנדער טעאריע איצטער איז עס נישט שייך. כ'וויל נאך פארענדיגן וועגן מארקיש מיט איין פרט. עס איז באוואוסט אז בעת מען האט ארעסטירט און אויף די פראצעסן האט ער זיך געהאלטן אויסערגעווענליך מוטיג. מוטיגער פון אלעמען! און ער האט פארגעווארפן דעם פראקוראר איר באשולדיגט אונז אין אנטי-רוסישקייט אין קאנטער-רעוואלוציע, איר זייט קאנטער-רעוואלוציע! אזוי האט געשריבן די מרים בראדערזאן. איך קען ניט פֿאַרגעסן איינמאָל אַ געשפּרעך מיט מיר, וואָס ער האָט געהאַט גאָרנישט וועגן זיך. אין ווילנע איז געווען אַ ייִדישער שרײַבער, וואָס האָט געהייסן גראָדזענסקי, א. י. גראָדזענסקי, און ער איז געווען אַ פּאָעט און אין מײַן צײַט אַ רעדאַקטאָר פֿון אַ צײַטונג. גראָדזענסקי איז געווען עפּעס אַ נאַטור-וווּנדער. אין דער יוגנט, ווען ער האט געלעבט אין יעקאטערינאסלאוו אינאיינעם מיט פרץ מארקישן, האט ער אין א קאטאסטראפע פארלארן ביידע פיס. עס איז איין האנט ביי אים געווען געלעמט, און מען אז ער האט גערעדט האט מען נישט געהערט ווי ער רעדט, און אט דאס האבן אפילו ווילנער נישט געוואוסט אז עס איז איין האנט ביי אים א געלעמטע. ער איז געגאנגען אויף פראטעזן, דאס האט מען געזען. ער איז געווען דער ענערגישסטער מענטש אין ווילנא. ער האט אליין ארויסגעגעבן א צייטונג און כמעט איר אויסגעפילט. און ער איז געווען דער טוער אין פאראיין, אין ליטעראטן פאראיין, און זייער א ליבער מענטש. איז בעת מ'איז געווען אין מאסקווע האט דערציילט א ווילנער, אז די דייטשן בעת מ'האט גראדזענסקין ארויסגעפירט אויפן טויט, האט מען עם אריינגעווארפן אין וואגן אן די פיס און מען האט עם נאכגעווארפן די פראטעזעס. די דאָזיקע צוגעשטעלטע הילצערנע פֿיס. מאַרקיש האָט זיך מיט אים געקענט פֿון די יונגע יאָרן. פֿלעגט ער מיר זאָגן, גראַדע איך קען ניט שלאָפֿן אין די נעכט. איך קען ניט פֿאַרגעסן דאָס בילד, ווי מע וואַרפֿט גראָדזענסקין אין וואָגן און מע וואַרפֿט אים נאָך די פֿיס. ליבע פֿרײַנט, איך זאָג דאָס אָן אַ מליצה, איך קען ניט פֿאַרגעסן, ווי דעם געטלעך-שיינעם מאַרקישן האט מען זיך געהייסן אויסדרייען צו דער וואנט און מ'האט אין אים אריינגעיאגט א קויל, א סאוועטישע קויל. איך געדענק ווי ער האט זיך מיט מיר געזעגנט, האט ער זיך אנגענומען מיט דער האנט פאר דער מארמארנער גאמבע און צו מיר אזוי געזאגט. איך האב גע'טענה'ט, איך פאר אין ערגעץ נישט, איך פאר ניט אוועק פון רוסלאנד, איך פאר קיין אהיים. אַזױ האָט מען געדאַרפֿט זאָגן. זאָגט ער װעמען דערצײלט איר מעשׂות, איר װעט דאָך פֿאָרן קײן אַמעריקע. איז אַזױ, זאָגט ער, אױב אין אַמעריקע זײַנען דאָ לײענער פֿון ייִדישע ביכער, האָב איך זײ דאָך זיצנדיק אין מאָסקװע. אױב װידער אין אַמעריקע זײַנען שױן אױך נישטאָ קײן לײענער פֿון ייִדישע ביכער, האב איך דאך כאטש דא דאס וואס איך האב, און ער האט געהאט קאלאסאלע אנערקענונג און א לענין ארדן, און זיינע פאעמע וועגן סטאלינען האט מען איבערזעצט אויף רוסיש און פארנומען מיט זיי גאנצע זייטן פון דער פראוודא. ווער עס האט געלעבט אין רוסלאנד, בלויז דער קען וויסן וואס דאס מיינט. ליבע פריינט, דא איז געווען א מאן וועמען איר קענט אלע זייער גוט. איציק פעפער. ער איז געווען ביי אייך אין קאנאדע? אזוי גוט ווי אין אמעריקע. איך וועל דערציילן א מעשה פון מיר מיט איציק פעפער און קאנאדע. און קאנאדע. כ'וויל אייך נאר וועגן אים זאגן איין ווארט, נישט וועגן זיינע לידער, ניט וועגן די גאנצע געשיכטע פון זיין לעבן, נאר וועגן א שטריק פון זיין כאראקטער. איך האלט עס פאר מיין חוב צו זאגן. ער איז געווען זייער א גוטער מענטש. ער האט ארויסגעוויזן אן אומגעהייערע פריינטשאפט צו אונז פליטים, צו אידישע שרייבער פליטים אין רוסלאנד. געדענק איך אז נאכדעם ווי ער איז צוריק געקומען פון אמעריקע און קאנאדע איז געווען אן אויסשטעלונג פון זיין רייזע, און אין וואס איז זי באשטאנען די אויסשטעלונג? פון פאטאגראפיעס, פאטאגראפישע בילדער, און דאס איז פארגעקומען אין אנטיפאשיסטישן קאמיטעט, שטיי איך איינמאל ביי א בילד און אויפן בילד איז פאטאגראפירט פעפער מיט אן אלטן קאנאדער רב מיט אזא ווייסע בארד, און הינטער זיי שטייט א ווייס בלויע פאן מיט א מגן דוד, און איך קוק, איך גיב א קוק פעפער שטייט לעבן מיר, זאג איך צו אים איסאק סאלאמאנאוויטש,. קען דאס אייך ניט אמאל פארשאטן. זאגט ער מיר גראדע. איין זאך זאלט איר וויסן, רוסלאנד מאכט טעותים, אבער דעם טעות וואס זי מאכט איינמאל חזר'ט זי ניט איבער נאָך אַ מאָל. ליבע פֿרײַנט, פֿון אַ באַשרײַבונג אין די גאָלדענע קייט ווייסן מיר פֿון עדות־ראיה, אַז ער און דער און בערגעלסאָן זײַנען געווען אין איינעם אין לאַגער. און דער, וואָס האָט עס באַשריבן אין דער גאָלדענער קייט, שרײַבט, אַז פֿעפֿער איז געווען שרעקלעך צעבראָכן, אפילו מער ווי דער אלטער בערגעלסאן. אויף וויפיל מען דארף עס דערקלערן פסיכאלאגיש ווייס איך די דערקלערונג פון דעם. ער איז געוועזן א קינד פון דער רעוואלוציע, ער איז נישט געווען ווי בערגעלסאן א שרייבער א בארימטער פאר דער רעוואלוציע. ער איז געבוירן געווארן ווי א שרייבער מיט די רעוועלוציע. ער איז נישט געווען ווי בערגעלסאן אין אויסלאנד. פאר די רעוועלוציע און נאך די רעוועלוציע, ער איז קיינמאל פון רוסלאנד ניט ארויסגעפארן ביז ער איז געפלויגן קיין אמעריקע. ער איז געווען אין ערשטן בירגער קריג שוין און ער איז אין דער מלחמה געוועזן מיטן טשין, מיטן ראנג פון א קאלאניעל. ער האט ווירקליך געגלויבט אין דער רוסיש, אין דער רעוועלוציע און אין סאוועטישן רעזשים, און ער האט פארנומען א גרויסע פאזיציע. האט אויף אים גאר באזונדערס געמוזט ווירקן אט דער פאקט וואס ער איז אריינגעזעצט געווארן ווי א שונא פון רוסלאנד אין לאגער. כ'וויל אייך זאגן עטליכע ווערטער בלויז וועגן א מענטשן וועמען איר ווייסט אפשר ווייניגער, אבער וואס האט געהאט א טראגישן גורל. קושנעראוו, דער פאעט אהרן קושנעראוו. אין דער צייט פון דער רוסישער רעוואלוציע איז ער שוין געוועזן אין בירגער קריג. ער איז געוועזן ווי א שרייבער פון די סאמע לינקסטע אין זיין צייט, און ער האט יארן לאנג געפירט א אידעלאגישע מלחמה מיט די אידישע שרייבער וואס זיינען געוועזן פון אים באשולדיגט אז זיינען רעכטער. ווען איך האב אים געטראפן אין די יארן פון דער מלחמה איז ער שוין געוועזן א צוריקגעקומענער איד. קודם כל האט ער געהאט א פערזענליכע טראגעדיע, זיין איינציגער זון איז געפאלן אין דער מלחמה. דאן האט זיך אויסגעוועבט די דאזיגע לינקע פראזיאלאגן און אידעאלאגן און אזוי ווייטער, און ער האט געזען דעם חורבן פון אידן. און דאס האט אים באזונדערס צובראכן. און קאטשערגינסקי האט מיר דערציילט אז ער איז געווען קושניראוו פון די ערשטע וואס זענען אריין מיט די רויטע ארמעי אין ווילנא אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק, און אין דעם ערשטן יום כיפור אויף דער נאכט ווען די ווילנער האבן זיך צוזאמען געקליבן אין ווילנער שטאטשול. אין דער ארויסגעלאזענער ווילנער שטאטשול איז צווישן זיי געשטאנען קאפיטאן קושניראוו, מאיאָר קושניראוו, און שמערקע קאטשערגינסקי האט מיר דערציילט אז זיינע בכיות און יללות זיינען געווען העכער פון די אנדערע. ער האט געוואינט לעבן בערגעלסאן א טיר אין א טיר, און ער פלעגט אריין קומען צו בערגעלסאן און מיט מיר שמועסן און מיר זאגן, חיים, איך וואלט געוואלט איר זאלט לערנען מיט מיר חומש און רשי. זיין זון איז געווען עלטער פאר מיר, דער אומגעקומענער זון, איך וואלט געוואלט איר זאלט מיט מיר לערנען חומש און רשי. איך געדענק דאך א, איך געדענק א כאראקטעריסטישן פאקט פאר אייך חברה וועט עס זיין אינטערעסאנט. אין מאסקווע איז געווען א אידישע טעאטראלע שול אנגעפירט פון איינעם בעלינקע, ער איז געווען א שפינאזיסט, דער חבר רמ, דער חבר דוד רמ, וואס האט מיר געוויזן די ביבליאטעק אייערע, האב איך זיך טאקע געפרעגט, פונקט אויסגעפרעגט, ווייל זינט איך בין דא גייט מען נאך ראוויטשן שפינוזה, ער זאל מיר ווייזן די אפטיילונג וועגן שפינוזה. האב איך דארטן געפונען אונטער דעם בעלינקעס אן ארבעט איבער שפינוזה אין דער ביבליאטעק. געדענק איך אז ער האט געהאלטן א רעפעראט פון שפינאזע. נאטירליך ער האט געהאט א צוגאנג צו דאס וואס פייערבאך האט געזאגט אז שפינאזע איז געוועזן א טעאלאגישער מאטעריאליסט, נישט קיין אידעאליסט. און ער האט געהאלטן אזא עקספאזע און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א דיסקוסיע. די לעקציע זיינע איז געוועזן וועגן פילאסאף אבער די דיסקוסיע איז גאר אריבער וועגן דעם חרם. און דער דאזיגער, און איך האב עפעס דעמאלטס זיך פארגעסן אויף א מינוט, און איך האב געהאלטן א רעדע, איך האב אריינגעזאגט א ווארט, און איך האב עפעס געזאגט וועגן דעם חרם, אז איך האב גענומען ערקלערן פארוואס די רבנים האבן אריינגעלייגט אין חרם, די געפאר וואס ער איז געווען, און איך האב זיך פאררופן ניט נאר אויף אידן, נאר אויכעט אויף גויים וואס זאגן דאס. איז געווען א מאן, כ'וויל ניט דערמאנען זיין נאמען, איך געדענק זייער גוט, האט געארבעט אין פארלאג, זאגט ער צו מיר, איז דאס געווען א רעאקציאנערער טאט דער חרם אדער א פראגרעסיווער? איך האב געזען אז איך בין אריינגעפאלן, אבער מיר האט ניט געפאסט זיך צוריקצוציען. זאג איך, לויטן שטאנדפונקט פון די רבנים איז דער און פון די דעמאלטיגע פרומע אידן איז דער זיכער נישט געווען קיין רעאקציאנער. איז ארויסגעטראטן קושניראוו מיר פארטיידיגן און געזאגט ער גייט שרייבן א פיעסע בארעכטיגן דעם חרם אויף שפינוזה. שוידערט ניט, ראוויטש? האט דער זעלבער מאן א שפרונג געטאן קעגן אים און גערעדט רעאקציאנער, און עס האט זיך אנגעהויבן א געפעכט, איך האב זיך דעמאלט דערשראקן, איך האב געזען אז מען קריגט זיך נישט דא, נאר איינער האט אויפן צווייטן געזאגט דער ווארט רעאקציאנער, ממילא איך בין געווען א גרינער, מיט מיר האט מען געוואוסט אז דאס איז גארנישט, אבער ער א קאפיטאן? האט ער געוואוסט מיט וואס דאס שמעקט האב איך אבער געזען א טויט שלאכט, ווער עס איז פון זיי איינער דעם אנדערן געשריען דו ביסט א רעאקציאנער, עס איז געווען א מין פארשפיל פאר די קעלערן פון דער אינקוויזיציע, פון דער געפאו, פון דער ענקאוועדע, וואס דאס האט געקענט זיין דער המשך פון דעם. מען דערציילט, אז בעת מען האט ארעסטירט די ערשטע גרופע אידישע שרייבער, איז אויף קושניראוון אויסגעפאלן דער טרויעריקער גורל צו בארעכטיגן דאס. דעמאלט איז דאך דאס אן אלטער סיסטעם אין רוסלאנד, אין שרייבער פאראיין אזוי ווי גוט אין די, איר ווייסט אז מ'ארעסטירט א מאן, קומט פאר אויף די פאבריקן פארזאמלונגען, און די ארבעטער פארלאנגען די העכסטע שטראף פאר די פארברעכער פאר זייער נעכט וואס איז נעכטן זייער גוט. אזוי איז זיכער אין שרייבער פאראיין פארגעקומען א באראטונג און די אידישע שרייבער האבן געדארפט גוטהייסן דעם ארעסט פון די ערשטע גרופע אידישע שרייבער און ס'איז אויסגעפאלן אויף קושניראוון צו לייענען דעם דאזיגן דעם דאזיגן פאפיר. און ווען ער איז שוין געשטאנען מיטן פאפיר אין האנט, איז עמיצער צו אים צו צו, ער האט שוין געזאלט גיין צו דער בינע, און האט אים א שושקע געטאן אין אויער, קושניראוו, מען האט ארעסטירט בערגעלסאנען. בערגעלסאנען! איז ער צוגעגאנגען צום שטענדער, אויפגעעפנט דאס מויל, און איז פארגליווערט געבליבן. מ'האט אים אוועקגעפירט אהיים. אין קראנקערהייט האט ער גערעדט אזוי, איך ווייס ניט פארוואס בין איך אזוי פארשעמט געווארן. איך האב דאך גע. פארוואס קומט עס אז מען זאל מיך ניט ארעסטירן? און מיט וואס בין איך ערגער פון מיינע אנדערע חברים? איך בין דאך אויך א סאוועטיש-אידישער שרייבער. איך האב דאך אויך אפגעגעבן מיין לעבן פאר רוסלאנד און פאר קאמוניזם, איז פארוואס שאנעוועט מען מיך? ער האט געווארט אז מען זאל אים ארעסטירן ווי אויף אן אויסלייזונג, און דערביי איז נישט נאר אזוי צו זאגן א מאמענט פון גרויס ייאוש, דערביי איז אויך דא א רעאלער פאקטאר ווארום אויב מען האט אים ניט ארעסטירט קען אויפקומען באמת דער חשד אז ער האט געדינט אז ער האט געדינט די ענקאוועדע, און פאר אים איז דער טויט טאקע געווען אן אויסלייזונג, אן אויסלייזונג, דער ארעסט איז אויך געווען אן אויסלייזונג פאר אן אלטן גרויסן אידישן שרייבער, דער נסתר, דער מחבר פון דער משפחה מאשבער, וואס האט לאנג געווארט ביז מ'איז צו אים געקומען. און ער האט זיך נאך געוויצלט מיט די NKVD און האט זיי געזאגט זוכט גוט! זוכט גוט! איר וועט געפינען ביי מיר קאנטררעוואלוציע! ער איז געשטארבן אין לאגער! און אין לאגער איז אויך געשטארבן דער סאוועטישער קריטיקער אפשר דער פרומסטער סאוועטישער מענטש און איד! דער איבער איינער פון די איבערגעגעבנסטע דער קריטיקער דאברושין! אויך ער איז פארשיקט געווארן און ער איז געשטארבן אין לאגער! ליבע פריינט, איר זייט זיכער אינטערעסירט, איידער איך פארענדיג, איך זאל אייך זאגן אפאר ווערטער וועגן ערענבורג. וועגן איליא ערענבורג. ער האט אסאך מאל געביטן זיין הויט. ער איז פאר דער רעוואלוציע געוועזן א פאעט און געהערט צו א גרופע פון די מאדערניסטן. נאכדעם איז ער געוועזן א קאטאליק, א קריסטליך געזאנענער מענטש, א קריסטליך געשטימטער. אין דער צייט פון דער רעוואלוציע האט ער געקעמפט געגן דעם סאוועטישן רעזשים. נאכדעם איז ער אוועק געפארן אין פאריז און האט גענומען אויסלאכן אלע אידעאלן מיט אלע רעזשימען, און איז געווארן א ציניקער, האט אנגעשריבן אין זיינער צייט בארימטע ראמאנען כוליא כורעניטא און די דרייצען ליולקעס. נאכדעם האט ער זיך איבערגעקולעט און ער איז געווארן א קארעספאנדענט פון פראוודא, ענדליך איז ער צוריקגעפארן קיין רוסלאנד, און ער איז געווארן אין די יארן פון דער מלחמה דער בארימטסטער שרייבער. זיינע ארטיקלען זענען געלעזן געווארן פון די סאלדאטן אויפן פראנט און מען האט געזאגט אז ס'איז פולווער, נאך זיינעם אן ארטיקל גייט מען באגייסטערט אין דער אטאקע. ער האט אלעמאל פיינט געהאט אידן און אידישקייט, נאר ווען דער דייטש איז באפאלן און האט אויסגעמארדעט די אידן פון אוקריינע און ס'האט אויך געשטימט מיט דער אפיציעלער ליניע, האט ער זיך דערמאנט אז זיין מאמע האט געהייסן חנה און אז ער שטאמט פון בארדיטשעוו. ער האט וועגן דעם געשריבן, מיר האט ער געזאגט אז אידן דארפן אויפהערן רעדן אידיש, דאס האט ער געזאגט מיר, ווייל אידיש איז א דייטשישער דיאלעקט. די אידישע שרייבער אין מאסקווע האבן אים פיינט געהאט, נאר זיי האבן פאר אים מורא געהאט. געדענק איך א סצענע. אויף א זאמלונג פון, אויף א צוזאמענפאר פון אנטי-פאשיסטישן קאמיטעט, דעמאלט האבן די אידישע שרייבער גערעדט אט וועגן דעם חלום וואס איך האב אייך געזאגט אז מען זאל אפגעבן קרים. גערעדט האט מיכאעלס. האט זיך אט אויפגעשטעלט ערענבורג און געבעטן א ווארט. און ער האט גענומען אויסלאכן פון דעם חלום פון קרים, און אז מען זאל זיך פון דעם אפזאגן, געדענק איך ווי אלע שרייבער זענען געבליבן שטיין מיט אראפגעלאזטע קעפ, און מיכאעלס מיט זיין גאנצן רום איז געבליבן שטיין א שטומער, א דערשראקענער, און דער איינציגער וואס האט דעמאלט באוויזן מוט, איז געווען א מאן וואס האט געלעבט יארן לאנג אין אמעריקע און איר קענט אים, שכנא עפשטיין. שכנא עפשטיין. ער האט געקלאפט מיטן פויסט אין טיש און האט געשריען, מער קען אזוי ניט זיין! מיר מוזן האבן א ווינקל! אבער ערענבורג איז געווען גערעכט. און ער האט געשפילט, ווי מיר ווייסן, א זייער א מיעסע ראלע אין דער ליקווידאציע פון דער אידישער ליטעראטור. אין דער גאלדענער קייט וואס גייט ארויס אין ישראל און ווערט רעדאגירט פון סוצקעווערן איז געווען באשריבן פון א זשורנאליסט א איד וואס איז געזעסן אינאיינעם מיט בערגלסאן און מיט פעפערן אין לאגער און זיי האבן אים דערציילט וועגן דעם אז עהרענבורג האט מיטגעארבעט האט זיי האט געהאלפן די באשולדיגונג געגן זיי אז זיי זענען געווען נאציאנאליסטן.